און ביים ליינען טאר נישט רעדן, מענטשן רעדן, מענטשן ליידער רעדן, א וויכטיגע וויכטיגע זאך מען טאר נישט רעדן, און דאס גייט ער רעדן היינט ביינאכט ווי וויכטיג ס'איז אין שול ווען מען דאווענט טאר מען נישט רעדן, די שולחן ערוך די טור זאגט, די טור זאגט, די טור זאגט, גדול עוונו מנשוא, ווער קען טייטשן די ווערטער, גדול עוונו מנשוא. די גרויסע זינד איז פון די. ס'איז גרעסער, זיין עבירה איז גרעסער ווי ער קען פארנעמען. יא, רעדן אינמיטן דאווענען איז א גרעסערע עבירה ווי א מענטש קען פארנעמען. ס'זענען אזעלכע שרעקליכע ווערטער פון נאר רעדן, יא, אזוי זאגט דער שולחן ערוך גדול, ס'איז גרעסער עוונו זיין עבירה מנשוא פון צו טראגן, אזוי זאגט די טור. פארוואס? פארוואס? פארוואס איז עס אזוי? וואס זאגט דער רבי וועגן? זייער פשוט, שטעל דיר פאר צוויי אידן כאפן זיך א שמועס, וואס קען ער שוין שמועסן אינמיטן דאווענען? ער שמועסט, איך ווייס ווי ער גייט אויף האלידעי, אדער ער כאפט א שטיקל א לשון הרע'לע, אדער עפעס א געשמאקע שמועס, און וואס טוט דער בעל תפילה אויבן פארן עמוד? ער זאגט אתה קדוש, דו ביסט הייליג, ושמך קדוש, און דיין נאמען, און דיין נאמען איז הייליג, וקדושים בכל יום יהללוך, אלע וואס זענען הייליג בענטשן דיך און לויבן דיך יעדן טאג, און וואס טוסטו? אנשטאט צו זאגן אמן, און זאגן יא! איך בין אויך, איך בין אויך מסכים, און איך וויל אויך מאכן די אייבערשטער'ס נאמען גרויס, וואס טוט ער? ער כאפט זיך א שמועס, איז אסאך אסאך וויכטיגער, אדער די יעדע איינער זאגט מודים אנחנו לך, איך דאנק דיך אייבערשטער פאר אלעס גוטס וואס דו טוסט, און וואס טוט דער אידעלע? ער כאפט זיך א שמועס, דאס אסאך אסאך אסאך וויכטיגער. די גאנצע תפילה, די גאנצע עולם דאווענט, מען זאגט הללוקה'ס, מען לויבט די אייבערשטער, מען רעדט פון די גרויסקייט פון די אייבערשטער, און וואס טוט דער איד? ער כאפט זיך א שמועס, וויטש איז מאטש מאטש מאר אימפארטענט, יא? זיכער זיכער נישט, עס איז אזא חילול השם, אז א מענטש רעדט אינמיטן דאווענען, איז עס א חילול השם, וועגן דעם זאגט דער טור, זאלסטו וויסן, גדול עוונו מנשוא, דיין עבירה איז גרעסער פון וואס דו קענסט טראגן אפילו, עס איז זייער א זייער א וויכטיגע זאך יעדער איינער דארף וויסן, מען טאר נישט רעדן פון ברוך שאמר ביז נאך הויך שמונה עשרה טאר מען נישט רעדן, אינמיטן ליינען טאר מען נישט רעדן, און דער וואס רעדט איז עס א גרויסע גרויסע עבירה, און טאמער דו זעסט, יא. דו ביסט אויך אמת, און טאמער דו זעהסט אז מ'רעדט יא, איז יו העוו טו טעל יענעם, רבי לעבן מ' טאר נישט רעדן, מ'דארף זיין שטיל. אז האסט א חבר דו זעהסט ער רעדט, זאג אים, ששש, מ'טאר נישט רעדן, איר מעגט, דו מעגסט אים זאגן, שא, טאר נישט רעדן. יא? יא, קענסט אים זאגן. אויב ער פייפט דיך אן, דו האסט אים געזאגט, זאג נעבעך. אדער זאג, שיק אים די פון רבי אביגדור מילער, ווייז אים וואס רבי אביגדור מילער שרייבט. פארוואס ער איז אזוי, אבער דו קענסט זאגן דו זעסט איינעם וואס טוט עס, אדער איינעם וואס רעדט אין שול, קענסט אים זאגן רבי איד פליז שא, פארשטייט זיך און טוה נישט זיין חוצפה'דיג צו א צווייטן, און יו העוו טו בי קערפול נישט צו זיין חוצפה'דיג נישט צו עלטערע אידן, און אלסא נישט מענטשן וואס ס'פאסט זיך נישט צו זאגן, אבער אז דו זעסט איינעם וואס דו קענסט אים זאגן, זאג אים, איך וויל דיך ראטעווען פון א עבירה.